בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף כ, מ'הייבט אן דף כ עמוד א', זעקס שורות פון אויבן, אמר רב חיסדא, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט, גט שכתבו שלא לשמה, א גט וואס מ'האט געשריבן שלא לשמה, והעביר עליו קולמוס לשמה, און נאכדעם איז די סופר געגאנגען און איבערגעשריבן די גט לשמה, פשט, געמאכט, ער האט געלייגט טינט אויף די טינט וואס איז שוין דא, און די צווייטע מאל האט ער יא אינזינען געהאט לשמה, איז באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, איז עס תלוי אין א מחלוקת רבי יהודה און די חכמים, וועלכע מחלוקת? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די דין איז אז ווען מען שרייבט די נאמען פון דעם אייבערשטן אין א תורה, אין תפילין, אין מזוזות דארף מען עס שרייבן לשמה, איז זאגט די ברייתא, הרי שהיה צריך לכתוב את השם, לאמיר זאגן א סופר האט געדארפט שרייבן י' קיי ו' קיי, אבער ער האט עס נישט געטון לשמה ונתכוון לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו ד', פשט, אנשטאטס אינזין האבן אז ער גייט יעצט שרייבן דעם אייבערשטנ'ס נאמען י' קיי ו' קיי, האט דער סופר געטראכט ער גייט יעצט שרייבן יהודה, וואס יהודה איז דאך אויך י' היי ו' ד' היי, איז ער הייבט אן שרייבן יהודה י' היי ו', און אנשטאטס שרייבן ד', בטעות האט ער געשריבן א היי, פשט, ס'איז ארויס למעשה יוד קיי ואו קיי, אבער נישט דאס האט דער סופר אינזינען געהאט, פשט די יוד קיי ואו קיי וואס שטייט דא איז נישט געשריבן געווארן לשמה, זאגט די ברייתא, מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה, פשט רבי יהודה האלט ס'איז נישט צו שפעט, מ'קען שרייבן אויף דעם יוד א נייע יוד, אויף דעם קיי א נייע קיי, און אזוי ווייטער, ביז ס'קומט ארויס די שם און די צווייטע מאל איז עס יא לשמה, און אזוי איז מען עס מתקן, וחכמים אומרים, און חכמים זאגן אין השם מן המובחר, אז ס'פסול מ'קען אזוי נישט טון, און ממילא וויל רב חיסדא זאגן אז די זעלבע זאך וועט זיין ביי א גט. רבי יהודה וועט האלטן אז ביי א גט קען מען אויך איבערשרייבן די גט לשמה, און די חכמים וועלן האלטן אז נישט. זאגט די גמרא, אמר רב אחא בר יעקב, זאגט רב אחא בר יעקב דילמא לא היא ס'מוז נישט זיין, ווייל עד כאן לא קאמרי רבנן התם דבעינא זה קלי ואנוהו וליכא, אבל הכא לא. פשט זאגט רב אחא בר יעקב, אז אפילו די חכמים וואס זאגן אז ווען ס'קומט צו די שם, איז נישט דא א פאטענט איבערצושרייבן די שם נאכאמאל? קען זיין זיי וועלן אויך מודה זיין ביי א גט אז מען קען יא, פארוואס? ווייל ווען סקומט צו שמות איז דאך דא אן ענין פון זה קלי ואנוהו אז מצוות דארפן זיין שיין, און ממילא אז מען שרייבט צוויי מאל יוד קיי ואו קיי איינס אויפן צווייטן קומט עס נישט ארויס אזוי שיין, און סקען זיין פארדעם זאגן די חכמים אז דאס איז נישט קיין פאטענט מען קען נישט אזוי מתקן זיין א שם, אבער ווען עס קומט צו א גט, וואס ביי א גט איז נישטא קיין זה קלי ואנוהו, קען זיין חכמים וועלן אויך מודה זיין אז מען קען איבערשרייבן די גט לשמה. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מימרא פון רב חיסדא, אמר רב חיסדא, יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי דעלמא, איך קען פסל'ען אלע גיטין פון די וועלט, פשט אוודאי רב חיסדא האט נישט געוואלט דא פסל'ען אלע גיטין פון די וועלט, אבער ער האט געהאט א געוויסע קשיא, פארוואס טאקע אלע גיטין זענען כשר? אמר ליה רבא, האט רבא געפרעגט פון רב חיסדא וועלכע חלק באדערט דיך, פשט פון וועלכע פסול רעדסטו דא? מאי טעמא? אילימא משום דכתיב וכתב, והכא איהי קא כתבה ליה, פשט ווי רשי ברענגט, אין בבא בתרא איז מבואר, אז חזל האבן מתקן געווען אז די פרוי זאל זיין די וואס צאלט פארן גט, פארוואס? אלס תקנת עגינות, אז עס זאל נישט זיין א מצב אז די מאן דרייט זיך ארויס פון איבערגעבן א גט ווייל ער וויל נישט באצאלן פאר דעם, האבן חזל מתקן געווען ווייסט וואס דו באצאלסט נישט די פרוי באצאלט, און אזוי העט נישט זיין מענער וואס וועלן זיך ארויסדרייען פון שרייבן א גט, אבער ווי נישט ווי אין פסוק שטייט וכתב לה אז די מאן דארף זיין דער וואס שרייבט פשט איז משמע אז די מאן דארף צאלן פארן סופר, און ס'קען זיין זאגט רבא דאס איז די פסול וואס רב חסדא רעדט פון אז נאך די תקנות חזל אז פרויען דארפן צאלן פארן גט זענען אלע גט'ן פסול ווייל די מאן בעצם איז דער וואס דארף צאלן אזוי משמע פון פסוק. אבער אויף דעם זאגט רבא, דאס איז נישט ריכטיג ווייל ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן, פשט חזל האבן א כח פון הפקר בית דין הפקר, און ממילא אפילו טאקע די פרוי איז די וואס צאלט, אבער חזל קענען דאס מאכן כאילו די מאן צאלט, ווייל חזל קענען מקנה זיין די געלט כאילו פארן מאן, ווייל חזל האבן א כח אויף אלע געלט, זיי קענען מפקיר זיין געלט זיי קענען טון מיט געלט וואס זיי ווילן, איז חזל קענען מאכן כאילו די מאן איז די וואס צאלט פארן גט, און ממילא די גט יא כשר, און ס'קען נישט זיין אז דאס איז די פסול וואס פון דעם האט רב חסדא גערעדט פשט דאס איז טאקע נישט קיין פסול, ואלא נאר, זאגט רבא, אפשר מיינסטו דאס, משום דכתיב ונתן, והכא לא יהיב לה מידי, ווייל אין פסוק שטייט ונתן בידה, אז ער דארף איבערגעבן די גט אין די האנט פון די פרוי, איז משמע אז ס'דארף זיין עפעס א שטיקל נתינה, ס'דארף זיין א שווה פרוטה, יעצט א גט איז נישט קיין שווה פרוטה, ווייל א גט איז דאך א שטיקל פאפיר, איז קען זיין פארדעם האלטסטו אז אלע גט'ן זענען פסול, ווייל מ'גט גארנישט איבער, מ'גט איבער א פאפיר, אבער אויף דעם זאגט רבא דאס איז אויך נישט ריכטיג, ווייל דילמא נתינת גט היא פשט ווער זאגט ונתן מיינט איבערגעבן א שווה פרוטה, קען זיין ונתן מיינט פשוט איבערגעבן, און דער מאן טאקע געבט איבער א גט, און ממילא דאס איז נישט קיין פסול, און רבא ברענגט נאך א ראיה אז א גט דארף טאקע נישט זיין קיין שווה פרוטה, תדע דשלחו מתם כתבו על איסורי הנאה כשר, מ'האט געשיקט פון ארץ ישראל צו בבל א הלכה אז טאמער מ'שרייבט א גט אויף איסורי הנאה וואס א שטר א קלף וואס איז איסורי הנאה איז גארנישט ווערט, פון דעסטוועגן איז די גט כשר, זעהן מיר אז א גט דארף נישט זיין קיין שווה פרוטה, און ממילא זאגט רבא איך ווייס נישט וואס רב חסדא מיינט דא, איך ווייס נישט פון וועלכע פסול ער רעדט דא, נישט דא קיין פסול, א אלגעמיינע פסול ביי אלע גיטין. זאגט די גמרא ווייטער, גופא האבן דאך יעצט געזען רבא האט דערמאנט, שלחו מתם כתבו על איסורי הנאה כשר, אז א גט וואס איז געשריבן געווארן אויף איסורי הנאה, אפילו דער קלף איז גארנישט ווערט, פון דעסוועגן איז דער גט כשר. אמר רב אשי, זאגט רב אשי אף אנן נמי תנינא, איך קען א ראיה ברענגען צו דער דין פון אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה האבן מיר אויך געזען על העלה של זית, אז מען קען שרייבן א גט אויף א בלעטל פון א זית בוים, וואס דאס איז גארנישט ווערט, זעהן מיר טאקע אז א גט דארף גארנישט ווערט זיין אפילו ס'איז נישט ווערט קיין שווה פרוטה אפילו ס'איז גארנישט ווערט איז דער גט א כשר'ע גט, זאגט אבער די גמרא, דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל דילמא שאני עלה של זית דחזי לאיצטרופי, פשט א זית בלעטל איז א בלעטל אליין איז טאקע גארנישט ווערט, אבער טאמער מ'האט אסאך בלעטלעך איז עס יא ווערט, מ'קען ליגן אויף דעם, מ'קען עס געבן צו עסן פאר א בהמה, און ממילא ווי נישט ווי עפעס ווערט ליגט דא מה שאין כן, א זאך וואס איז אסור בהנאה איז ממש גארנישט ווערט, און ממילא א ראיה פון אונזער משנה איז נישט דא. זאגט די גמרא ווייטער, תניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, רבי אומר, כתבו על איסורי הנאה כשר, א קלארע ברייתא, רבי זאגט אויך אזוי, אז טאמער מען שרייבט א גט אויף א קלף וואס איז איסורי הנאה, איז די גט כשר. זאגט די גמרא, נפק לוי, דרשה משמיה דרבי, לוי האט פארגעלערנט די הלכה בשם רבי, ולא קלסוה, און די מענטשן וואס האבן עס געהערט האבן אים נישט געלויבט פשט מען האט נישט אנגענומען די הלכה פון אים ווייל רבי איז דאך א שיטת יחיד האט מען נישט אנגענומען די הלכה איז לוי האט געזען מען נעמט עס נישט אן איז משמיה דרבים קומענדיגע מאל וואס ער האט פארגעלערנט די הלכה האט ער עס נישט נאכגעזאגט בשם רבי נאר האט עס נאכגעזאגט סתם און די עולם האט פארשטאנען אז דאס איז א שיטת רבים איז וקלסוהו מען האט עס געלויבט פשט מען האט אנגענומען די הלכה זאגט די גמרא אלמא הלכתא כוותיה פון דאס וואס מען זעט אז לוי האט זיך אזוי אנגעשטרענגט אז די עולם זאל אננעמען די הלכה זעהן מיר אז די הלכה איז טאקע אזוי אז כתבו על איסורי הנאה איז כשר. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, שטייט אין פסוק וכתב, יא די פסוק זאגט וכתב לה ספר כריתות, איז דרש'נט די ברייתא פון וכתב ולא חקק, פשט ס'דארף זיין א כתיבה, א שרייבונג, אבער נישט חקק, נישט אריינקריצן, א גט וואס איז געקריצט איז נישט קיין כשר'ע גט, פרעגט די גמרא למימרא דחקיקה לאו כתיבה היא, איז דען אזוי אז געקריצט הייסט נישט געשריבן, ורמינהי, פרעגט די גמרא א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלה ופנקס, פשט, א קנעכט גייט דאך אויך ארויס מיט א גט שחרור, איז טאמער די גט שחרור איז נישט געשריבן געווארן אויף א פאפיר מיט טינט נארמאל, נאר ס'איז געשריבן געווארן אויף א טבלה, אויף א האלצערנע ברעט אדער פנקס, דאס איז אויך א סארט ברעט וואס מ'פלעגט פארשמירן מיט שעוה און אריינקריצן אין דעם מיט אזא אייזערנע שטעקן, אבער על כל פנים די ביידע סיי א טבלה סיי א פנקס איז אזעלכע געקריצטע זאכן מ'קראצט אריין אין דעם, איז טאמער מ'האט געגעבן א שטר שחרור וואס איז אריינגעקריצט, איז יצא לחירות, גייט דער קנעכט ארויס פריי, אבל אבער זאגט די ברייתא לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדוכתרי, פשט, טאמער מ'האט געגעבן פארן עבד א שטר שחרור וואס איז ארויפגעוועבט, ארויפגענייעט געווארן, אויף א כיפה, כיפה דאס איז אזא וואלענע הוט פון פרויען, אנדוכתרי איז אויך אזא תכשיט וואס איז געמאכט פון וואל, דעמאלטס גייט דער קנעכט נישט ארויס פריי, ווייל ווי רש"י איז מסביר, אז דאס הייסט נישט געשריבן, ווייל אז מ'איז זיך מצייר אפילו היינטיגע צייטן די טלית בייטלעך, די תפילין בייטלעך, וואס האבן אויף דעם די נעמען ארויפגעוועבט, ארויפגענייט, איז טאקע מען קען ליינען א נאמען דא, אבער די פאדעם וואס מאכט אויס די נאמען ליגט נישט אין די סחורה, אוודאי איז עס אריינגענייט אין די סחורה, אבער כלפי די סחורה ליגט נישט דא א אות. פשט, וויאזוי ארבעט עס? מען נעמט א שטיקל פאדעם, מען שטופט עס אריין פון איין זייט אין די סחורה, און מען ציט עס איבער, און די אנדערע זייט גייט אויך אריין די סחורה, און אזוי טוט מען הונדערטער מאל ביז ס'קומט ארויס א אות. איז פשט פון אויף די סחורה שטייט א אות, אבער די סחורה אליין האט נישט די אות אין דעם, די סחורה אליין האט סך הכל די אויבערשטע חלק פון די פאדעם און די אונטערשטע חלק פון די פאדעם, אבער די פאדעם וואס מאכט די אות ליגט נישט אין די סחורה עס ליגט אויף די סחורה, ממילא דאס הייסט נישט געשריבן, דאס איז נישט קיין גוטן שטר שחרור, אבער על כל פנים וואס איז יא מבואר דא איז אז חקיקה הייסט יא א כתיבה ווייל טאמער מ'איז חוקק א שטר שחרור הייסט עס א שטר שחרור, און וויאזוי שטייט ביי אונז אין ברייתא וכתב ולא חקק, ענטפערט די גמרא, אמר עולא אמר ר' אלעזר לא קשיא, הא דחק תוכות, הא דחק יריכות, פשט ס'דא צוויי סארט קריצונגען, ס'דא חק תוכות און ס'דא חק יריכות, חק תוכות מיינט מען נעמט א האלץ און מען קראצט ארויס א אות אבער נישט פשט מען קראצט אריין א אות נאר מען קראצט ארויס מען קראצט פון ארום און ארום אזוי דאס וואס בלייבט איבער אינדערמיטן איז די אות דאס טייטש חק תוכות, חק יריכות מיינט אז מען קראצט ממש אריין א אות, און ממילא זאגט די גמרא דאס וואס שטייט אין די ברייתא וכתב ולא חקק מיינט חק תוכות אז טאמער דו האסט געקריצט פון ארום און ארום דו האסט נישט אריינגעקריצט די אות אליין, דעמאלטס אוודאי איז אזא גט נישט קיין גוטע גט. אבער טאמער ס'איז חק יריכות, האסטו אריינגעקראצט ממש די אות אליין, אויף דעם זאגט טאקע די ברייתא אז עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלא ופינקס איז יצא לחירות דאס הייסט אוודאי יא א כתב, דאס הייסט אוודאי יא א גט. פרעגט אבער די גמרא ותוכות לא, איז דען אזוי אז טאמער מ'קראצט פון ארום און ארום מ'מאכט חק תוכות, הייסט דאס נישט געשריבן? ורמינהי פרעגט די גמרא א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא לגבי די ציץ, פון די כהן גדול וואס אויפן ציץ שטייט קודש לשם ס'דארף זיין אריינגעקריצט קודש לשם זאגט די ברייתא לא היה כתבו שוקע אלא בולט די קודש לשם איז נישט געווען אריינגעקריצט אויף אריין נאר עס איז געווען ארויסגעקריצט אויף ארויס פשט עס איז ארויסגעקומען פונעם ציץ די ווערטער קודש לשם כדינרי זהב אזוי ווי א דינר זהב וואס די צורה וואס ליגט אויפן מטבע שטעקט זיך ארויס די זעלבע זאך די קודש לשם האט זיך אויך געשטעקט אויף ארויס. יעצט והא דינרי זהב תוכות הן, ווי אזוי מאכט מען דינרי זהב, ווי אזוי מאכט מען מטבעות זאלן האבן א צורה אויף דעם, איז מען נעמט א זיגל וואס אין די זיגל איז אריינגעקריצט די צורה פון די מטבע, מען קוועטשט עס ארויף אויפן מטבע, און די זיגל קוועטשט פון ארום און ארום אזוי אז די צורה קומט ארויס, אזוי מאכט מען א מטבע, איז לכאורה די ציץ האט מען אויך אזוי געמאכט, מען האט געקוועטשט פון ארום און ארום, חק תוכות, און קודש לשם איז ארויסגעקומען. יעצט ביים ציץ שטייט דאך מכתב פתוחי חותם אז ס'דארף זיין א כתיבה, זעהט מען לכאורה דא אז חק תוכות הייסט יא געשריבן, זאגט די גמרא ניין, כדינרי זהב ולא כדינרי זהב, כדינרי זהב דבולט, ולא כדינרי זהב דאילו התם תוכות והכא יריכות. פשט אזוי, אוודאי די ציץ איז געווען אין א געוויסע זינען ווי דינרי זהב אז וואס אז אזוי ווי דינרי זהב קומט די צורה אויף ארויס, די זעלבע זאך ביים ציץ די קודש לשם איז געקומען אויף ארויס, אבער מ'האט עס נישט געמאכט ווי די דינרי זהב, ווייל דינרי זהב ווי מ'האט געשמועסט ווי אזוי מאכט מען, מיט א זיגל, מ'קוועטשט אראפ און די צורה קומט ארויס, מה שאין כן די ציץ איז געווען אזוי דין אז ס'האט נישט אויסגעפעלט מאכן חק תוכות פשט מ'האט נישט געקוועטשט פון ארום און ארום ס'זאל ארויסקומען קודש לשם, נאר פארקערט מ'איז געגאנגען צו די אנדערע זייט פון די ציץ, די חלק פון די ציץ וואס איז געווען אויפן שטערן פונעם כהן, און פון דארט האט מען אריין געקוועטשט די אותיות אזוי ארום אז ס'האט בולט געווען פון די אנדערע זייט, פשט מ'האט געטון אויף אן אופן פון חק יריכות, פאר דעם טאקע הייסט עס מכתב פתוחי חותם ס'הייסט א כתב, טאקע ווייל ס'איז געווען חק יריכות, ס'איז נישט געווען חק תוכות. זאגט איצט די גמרא, אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט פון רב אשי, רושמא מיחרץ חריץ? או כנופי מכניף? פשט, מ'האט דאך געשמועסט ווי אזוי מאכט מען א מטבע, מ'נעמט א זיגל, וואס אין די זיגל איז אריינגעקריצט די צורה פון די מטבע, מ'קוועטשט עס ארויף אויף די מטבע, אזוי קומט ארויס די צורה פון די מטבע. יעצט די שאלה איז צו דאס הייסט חק תוכות, צו דאס הייסט חק יריכות? וואס איז די שאלה? איז די שאלה איז אזוי, פון איין זייט קען מען זאגן אז ס'הייסט טאקע חק תוכות פארוואס? ווייל ווען די זיגל קוועטשט זיך אראפ וואס געשענט? ס'ווערט אראפגעקוועטשט די אייזן פון ארום און ארום, און די צורה וואס גייט דא זיין צום סוף, די צורה בלייבט גאנץ גארנישט געשענט נישט מיט די צורה, נאר ארום און ארום געשענט זאכן און די צורה ווערט געשענט אטאמאטיש. אויב אזוי איז אוודאי איז עס חק תוכות. פון די צווייטע זייט אבער קען מען זאגן אז ס'חק יריכות, פארוואס? ווייל מ'קען אפשר זאגן אז ווען מ'קוועטשט אראפ די זיגל, איז נישט סתם ס'ווערט אראפגעקוועטשט און ארום און ארום און די צורה געשענט אטאמאטיש און שטעקט זיך ארויס, ניין! נאר ווען מ'קוועטשט אראפ די זיגל, ווערט די אייזן אזוי ווייעך, און די אייזן פון ארום און ארום קוועטשט זיך אריין אין די צורה פון די זיגל, פשט ס'ווערט צאמגענומען א צורה דא וואס ווערט אריינגעזעצט אינעם זיגל, און די צורה קומט ארויס פון די קוועטשונג, פשט נישט נאר ארום און ארום געשעהן זאכן, נאר די צורה אליין ווערט אויך נוצר פון דאס אז מען קוועטשט אראפ די זיגל ווייל די צורה ווערט אנגעפילט מיט אייזן פון ארום און ארום. אויב אזוי איז דאס חק יריכות, ווייל די צורה געשענט פון דאס אז מען קוועטשט, נישט די צורה בלייבט שטיין און אלץ ארום און ארום געשענט, נאר די צורה אליין געשענט אויך פון די קוועטשונג, פשט ס'איז חק יריכות. אזא בעיא פרעגט ער אים, אזא שאלה פרעגט ער אים, אמר ליה, ענטפערט רב אשי צו רבינא, מיחרץ חריץ, ניין, אוודאי ווען מען מאכט א מטבע איז עס געהעריג חק תוכות, פשט די צורה איז דארט אטאמאטיש, נאר ארום און ארום ווערט אראפגעקוועטשט. איתיביה, פרעגט רבינא צוריק א קשיא צו רב אשי פון די ברייתא וואס מען האט יעצט געזען, אונז האבן געזען אין די ברייתא אז די ציץ לא היה כתבו שוקע אלא בולט כדינרי זהב, אז די ציץ איז די קודש לשם נישט געווען שוקע, ס'איז נישט געווען אויף אריין, נאר ס'איז געווען אויף ארויס, אזוי ווי א דינר זהב, און ממילא פירט ער אויס די קשיא ואי סלקא דעתך מיחרץ חריץ הא בעינן מכתב וליכא, פשט, טאמער דו ביסט גערעכט אז ווען מען מאכט א מטבע הייסט עס חק תוכות, אויב אזוי זאגט אונז די ברייתא אז די ציץ איז אויך געווען חק תוכות, ווי איז די ציץ געקענט זיין חק תוכות? שטייט דאך אין פסוק מכתב פתוחי חותם דארף זיין א כתב, און ווי מען שמועסט דאך יעצט אז חק תוכות הייסט נישט געשריבן, ענטפערט רב אשי די זעלבע תירוץ מען האט פריערט געזען, כדינרי זהב ולא כדינרי זהב, כדינרי זהב דבולט, ולא כדינרי זהב דאילו התם מגואי והכא מאבראי. פשט פון איין זייט איז עס טאקע געווען אזוי ווי דינרי זהב אז די קודש לשם האט בולעט געווען, נישט אז ס'איז געווען אריינגעקריצט אויף אריין, אבער פון די צווייטע זייט, איז עס נישט ווי דינרי זהב ווייל דינרי זהב מאכט מען אויף אן אופן פון חק תוכות און די ציץ האט מען געמאכט אויף אן אופן פון חק יריכות ווי מען האט געשמועסט אז מען האט אריינגעקריצט די צורה פון די אנדערע זייט זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה רבא מרב נחמן האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון רב נחמן כתב לה גט על טס של זהב ואמר לה התקבלי גטך והתקבלי כתובתך מאי פשט אזוי מען וועט באלד זעהן אז טאמער די מאן געט א גט פארן פרוי און ער זאגט פארן פרוי איך געב דיר די גט אבער די פאפיר בלייבט מיינס איז ביי אזא אופן ווערט נישט די פרוי גע'גט, ווייל ווי רש"י איז עס מגדיר, ס'איז אותיות פורחות באוויר, ער האט איר גארנישט געגעבן, ער האט איר נאר געגעבן די אותיות, די פאפיר איז געבליבן זיינס, דאס הייסט נישט געגעבן א גט, און ממילא איז די פרוי נישט אפגעגט. און ממילא פרעגט יעצט רבא פון ר' נחמן, וואס איז טאמער א מאן האט געשריבן א גט אויף א טס של זהב, ער האט גענומען א גאלדענע בלעך, און ער האט אריין געקריצט אויף דעם א גט, און ער געבט עס איבער פארן פרוי, און ער זאגט פארן פרוי, נאדיר דיין גט, און די כתובה געלט וואס איך בין דיר שולדיג, איז די גאלד איז דאך ווערט אסאך געלט, די גאלד זאל זיין די כתובה וואס איך בין דיר שולדיג, איז דא קען מען אויך זאגן, פון איין זייט קען מען זאגן, אז ווי נישט ווי האט ער געגעבן א גוטע גט, אבער פון די צווייטע זייט קען מען זאגן, אז היות וואס ער האט דאך מגדיר געווען די גאלד אלס א תשלום פון די כתובה, איז פשט די גאלד וואס אויף דעם איז געשריבן די גט, איז נישט קיין חלק פון די גט, נאר ס'איז סתם אזוי א פירעון חוב, איז אפשר זאגט מען דא אויך אז ס'איז א בחינה פון אותיות פורחות באוויר, פשט כאילו האט ער נישט געגעבן א גט, און די פרוי איז נישט אפגעגט. אזא בעיא פרעגט רבא פון ר' נחמן, אמר ליה, ענטפערט ר' נחמן, נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה, אז ס'הייסט א גט, און פשט, ביידע קריגט די פרוי, די פרוי ווערט אפגעגט, און די זעלבע זאך די גאלד איז א תשלום פאר איר כתובה, און דאס הייסט אויך באצאלט די כתובה. איתיביה, פרעגט רבא צוריק א קשיא צו ר' נחמן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אז טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי ער געט איר א גאלדענע גט, און ער זאגט איר התקבלי גיטך, והשאר לכתובתך, פשט, דא די ברייתא רעדט אז די מאן זאגט פאר די פרוי אז די גט איז א גט אבער ארום און ארום די גט איז דאך דא איבעריגע גאלד איז די איבעריגע גאלד פון ארום און ארום דאס זאל זיין א תשלום פאר דיין כתובה איז זאגט די ברייתא נתקבלה גיטה והשאר לכתובתה זייער גוט די פרוי ווערט טאקע אפגעגט און די רעשט גייט טאקע פאר איר כתובה איז לכאורה קען מען מדייק זיין טעמא דאיכא שאר הא ליכא שאר לא קען מען לכאורה מדייק זיין אז די איינציגסטע סיבה פארוואס די פרוי איז אפגעגט איז ווייל די מאן האט געזאגט אז די גאלד פון ארום און ארום דאס זאל זיין א תשלום פאר דיין כתובה דא קען מען טאקע זאגן אז די גט איז א גט און די כתובה איז א כתובה אבער טאמער עס וואלט נישט געווען דא גאלד פון ארום און ארום נאר די מאן זאגט אז די גאלד אליין פון די גט אליין דאס איז א תשלום פאר דיין כתובה דא וואלט די פרוי נישט געווארן געגט. איז א קשיא אויף ר' נחמן וואס ר' נחמן האט געזאגט אז אפילו דארט ווי ס'איז נישט דא גאלד ארום און ארום זאגט מען אויך אז די פרוי איז געגט, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין קשיא ווייל הוא הדין אף על גב דליכא שאר אוואדע אפילו ס'איז נישט דא גאלד ארום און ארום איז ווי ר' נחמן האט געזאגט די גט איז נאך אלץ א גוטע גט נאר וואס דען והא קא משמע לן פארוואס בכל זאת זאגט די ברייתא א ציור ווי ס'איז דא גאלד ארום און ארום איז ווייל די ברייתא וויל אונז מחדש זיין דאף על גב דאיכא שאר אי אמר לה אין אי לא לא מאי טעמא אוירא דמגילתא הוא פשט די ברייתא וויל אונז מחדש זיין אז דארט ווי די מאן געבט איבער אזא סארט גאלדענע גט וואס איז דא גאלד ארום און ארום און ער זאגט איר אז די גאלד פון ארום און ארום זאל זיין א באצאלונג פאר די כתובה דארט טאקע הייסט עס באצאלט די כתובה אבער וואס וואלט געווען טאמער די מאן געבט פארן פרוי א גאלדענע גט מיט גאלד ארום און ארום און ער זאגט איר נישט אז די גאלד פון ארום און ארום זאל זיין פארן כתובה, איז דא הייסט נישט אז ער האט באצאלט איר כתובה, איי פארוואס? ער האט דאך געגעבן איבעריגע גאלד דא, און די תירוץ איז אז מען קוקט עס נישט אן ווי איבעריגע גאלד, נאר מען קוקט עס אלץ אן ווי א חלק פונעם גט, ווי א חלק פונעם קלף, און ממילא הייסט נישט ער האט באצאלט די כתובה, ער דארף אים באזונדער אפצאלן כתובה, דאס איז די חידוש פון די ברייתא, אבער אוודאי אפילו דארט ווי ס'איז נישט דא גאלד ארום און ארום, קען דער מאן אויך זאגן אז די גאלד אליין פון דעם גט אליין זאל זיין א תשלום פארן כתובה, און ווי ר' נחמן האט געזאגט נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הרי זה גיטך והנייר שלי, מיר האבן פריערט גערעדט פון דעם, טאמער דער מאן זאגט פארן פרוי דא דיין גט אבער דער פאפיר בלייבט מיינס, אינה מגורשת, איז די פרוי נישט גע'גט ווייל ווי רש"י זאגט ס'איז אותיות פורחות באוויר, ער האט איר סתם געגעבן אותיות, ער דארף איר אויך געבן די פאפיר. וואס איז אבער טאמער א מאן זאגט פארן פרוי על מנת שתחזירי לי את הנייר, איך געב דיר דעם גט, על מנת אז דו געסט מיר צוריק דעם פאפיר, דא איז הרי זו מגורשת, אוודאי איז זי יא גע'גט, ווייל דאס איז א מתנה על מנת להחזיר, און א מתנה על מנת להחזיר הייסט א מתנה, און ממילא איז די פרוי אפגע'גט. בעי רב פפא, פרעגט יעצט רב פפא אן איבעיא, בין שיטה לשיטה און בין תיבה לתיבה מאי, פשט וואס איז טאמער דער מאן געבט א גט פארן פרוי, און ער זאגט אז די פאפיר צווישן יעדע שורה, אדער די פאפיר צווישן אלע אותיות בלייבט מיינס, אבער די פאפיר אונטער די אותיות דאס געבט ער יא, און די שאלה איז צו דאס הייסט אויכעט אותיות פורחות באוויר, אדער אפשר ניין, קען זיין אז היות וואס ער געבט איר די פאפיר וואס ליגט אונטער די אותיות איז עס נישט אותיות פורחות באוויר, און ממילא דער גט א גוטער גט. תיקו זאגט די גמרא עס בלייבט שווער. איי פרעגט די גמרא, וואס איז אזוי שווער? ותיפוק ליה דספר אחד אמר רחמנא, ולא שניים ושלושה ספרים, פשט שטייט אין פסוק וכתב לה ספר כריתות, דארף זיין איין ספר איין פאפיר, טאמער דער מאן, האלט צוריק פאר זיך די אלע פאפיר שטיקלעך צווישן די שורות, איז כאילו ער געבט איר א גט וואס איז צוזאמגעשטעלט פון אסאך שורות, פון אסאך שטיקלעך פאפיר. איז עס סתם אזוי דער גט פסול? זאגט די גמרא ניין לא צריכא דמעורה. פשט, די בעיא פון רב פפא איז געווען דארט ווי די ווערטער זענען אויסגעמישט, פשט, ס'שטעקט זיך אריין אותיות פון אויבן אויף אראפ, לאמיר זאגן אז ס'דא אן ענדע נון אויבן, פארט עס אריין אין א אות אונטער דעם, אדער איז דא א למד, פארט אריין אין די ח' העכער דעם, און זאב זיך איין אות איז מחובר צו די נעקסטע אות, פשט, אפילו אז מ'וועט אוועקנעמען אלע שטיקלעך פאפיר ארום און ארום די אותיות, מ'וועט נאר לאזן די אותיות אליין, זענען אויכעט אלע אותיות מחובר איינס צום צווייטן ערגעץ ווי, און ממילא די שאלה אז זאל הייסן שניים ושלושה ספרים איז דא נישט דא, אבער פונדעסטוועגן איז דא א שאלה צו דאס הייסט אותיות פורחות באוויר צו נישט, צו די גט איז א גוטע גט, און די גמרא געזאגט תיקו דאס בלייבט שווער. זאגט די גמרא ווייטער בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט אן איבעיא, היו מוחזקין בעבד שהוא שלו, וגט כתוב על ידו, והרי הוא יוצא מתחת ידה, מהו, מי אמרינן אקנויי אקני לה, או דילמא הוא מנפשיה עייל, פשט, וואס איז טאמער איז דא א קנעכט, וואס יעדער ווייסט אז דער קנעכט באלאנגט פארן מאן, ס'איז א חזקה, די גאנצע שטאט ווייסט אז דער קנעכט איז זיין, יעצט, זעט מען אז דער קנעכט האט אויף זיין האנט, אראפגעשריבן א גט, און דער קנעכט איז ביי דער פרוי, און די שאלה איז, צי קען די פרוי זאגן, זעסט דאך די קנעכט איז ביי מיר, איז א סימן די מאן האט מיר עס געגעבן, פשט די מאן האט מיר אפגעגט מיט דעם קנעכט, אדער אפשר ניין, קען זיין די מאן האט טאקע געשריבן א גט אויף די האנט פון די קנעכט, אבער שפעטער האט די קנעכט שפאצירט צו די פרוי, ער איז געגאנגען צו די פרוי, נישט פשט די מאן האט אים איבערגעגעבן, און מילא די פרוי איז נישט געגט, ס'איז נישטא קיין שום ראיה אז די פרוי האט געגט, ווייל א פאפיר, טאמער א פרוי האלט א גט אין די האנט, א שטיקל פאפיר אין די האנט, איז קלאר אז די מאן האט איר עס געגעבן, די פאפיר איז נישט אליין געפלויגן, אבער א קנעכט האט געקענט גיין, איז א ראיה אז די מאן האט איר עס געגעבן אדער אפשר ניין, מען קען אפשר זאגן אז די קנעכט האט אריינשפאצירט צום פרוי. אמר רבא, ענטפערט רבא, ותיפוק ליה דכתב שיכול להזדייף הוא, פשט, זאגט רבא איך פארשטיי סתם אזוי נישט דיין איבעיא, דער קנעכט האט דאך א גט אראפגעשריבן אויף זיין האנט, יעצט טאמער מען שרייבט אראפ א כתב אויף א האנט קען מען דאך עס אויסמעקן, מען קען טוישן זאכן, איז יעדע גט וואס מען קען מעקן ווערט גערופן א כתב שיכול להזדייף, איז סתם אזוי נישט קיין גוטע גט, ווייל מען ווייסט דאך נישט וואס איז געשטאנען דא, קען זיין איינער האט געמעקט דא, קען זיין איינער האט געטוישט דא תנאים, און ממילא זאגט רבא, וואס איז דיין איבעיא? סתם אזוי א גט וואס איז געשריבן אויף די האנט פון א קנעכט, הייסט נישט קיין גוטע גט, ווייל ס'איז א כתב שיכול להזדייף, איז אוודאי די פרוי נישט אפגעגט. פרעגט די גמרא צוריק, ולרבא קשיא מתניתין על היד של עבד, וואס זאגט רבא, אז א גט אויף די האנט פון א קנעכט איז נישט קיין גוטע גט ווייל ס'איז א כתב שיכול להזדייף, ס'איז קלאר ביי אונזער משנה, אז ס'הייסט יא א גוטע גט ווייל די משנה האט קלאר געזאגט אז טאמער מ'שרייבט א גט אויף די האנט פון א קנעכט און מ'געט איבער די קנעכט איז די פרוי אפגעגט איז וואס מיינט רבא צו זאגן דא? ענטפערט די גמרא בשלמא מתניתין לרבא לא קשיא בעדי מסירה ור' אלעזר היא אלא לרמי בר חמא קשיא פשט אזוי די פראבלעם פון כתב שיכול להזדייף פון א גט וואס מ'קען מעקן איז נאר א פראבלעם לויט ר' מאיר וואס האלט עדי חתימה כרתי לויט ר' אלעזר וואס ר' אלעזר האלט עדי מסירה כרתי איז לויט ר' אלעזר נישטא קיין פראבלעם פון כתב שיכול להזדייף, פארוואס ווייל ס'איז דאך דא דא עדי מסירה, די עדי מסירה האבן געליינט וואס שטייט אין די גט, און מילא דארף מען נישט חושש זיין אז איינער האט שפעטער געמעקט עפעס איינער האט שפעטער געטוישט עפעס, ווייל מען רופט די עדי מסירה און מען פרעגט זיי פונקט וואס ס'איז געווען, און מילא זאגט רבא אזוי, אונזער משנה שטימט זעהר גוט, די משנה זאגט טאקע אז מען קען אפגט'ן א פרוי מיט א קנעכט, ווייל אונזער משנה גייט כשיטת ר' אלעזר אז עדי מסירה כרתי, און מילא די עדי מסירה וועלן זיכער מאכן אז קיינער טוישט גארנישט, אז די כתב איז טאקע פונקט וואס ס'איז געשטאנען דארט, און ממילא אונזער משנה שטימט, אבער רמי בר חמא האט געפרעגט א צווייטע איבעיא, רמי בר חמא האט געפרעגט אן איבעיא, דארט ווי אונז ווייס מיר נישט צי דער מאן האט איבערגעגעבן די קנעכט פארן פרוי, אדער דער קנעכט האט אליין שפאצירט, פשט עדי מסירה איז דא נישט דא, און ממילא אפילו לויט ר' אלעזר וואס ר' אלעזר האלט עדי מסירה כרתי, איז ר' אלעזר אויך מודה אז א כתב שיכול להזדייף איז א פראבלעם דארט ווי ס'איז נישט דא קיין עדי מסירה, דארט ווי ס'איז דא עדי מסירה קען מען זיי פרעגן, דארט ווי ס'איז נישט דא אבער איז נישט דא וועם צו פרעגן, איז דא וועט אוודאי ר' אלעזר אויך מודה זיין אז כתב שיכול להזדייף איז א פראבלעם, און ממילא זאגט רבא, רמי בר חמא'ס ציור, וואס דאס רעדט זיך אוודאי ביי אן אופן וואס איז נישט דא קיין עדי מסירה, איז שווער, אז היות וואס א כתב שיכול להזדייף, איז די גט סתם אזוי נישט קיין גוטע גט. ענטפערט די גמרא, לרמי בר חמא נמי לא קשיא, בכתובת קעקע, פשט מען קען פארענטפערן רמי בר חמא אז ס'רעדט זיך ביי כתובת קעקע אז מען האט אריינגעקריצט די כתב אין די האנט פונעם קנעכט, מען טאר עס אוודאי נישט טון אבער טאמער מען טוט עס איז קען מען עס נישט מעקן, עס איז נישט קיין כתב שיכול להזדייף, און ממילא איז די תירוץ פון רבא נישט קיין תירוץ, פשט, אוודאי א כתב שיכול להזדייף איז דאס נישט, א כשר'ע גט וואלט דאס געווען, די שאלה סך הכל איז, צו דער מאַן האָט עס איבערגעגעבן, אָדער דער קנעכט האָט אַליין שפּאַצירט. איז דרך אגב זאָגט די גמרא השתא דאתית להכי, מתניתין נמי לא תיקשי בכתובת קעקע? פשט, נאכדעם וואס אונז ענטפערן אז רמי בר חמא רעדט זיך ביי כתובת קעקע קען מען אויך זאגן אז די משנה רעדט זיך פון א כתובת קעקע, און מען מוז שוין נישט איינזעצן אונזער משנה כשיטת ר' אלעזר און אז ס'איז דא דארט עדי מסירה. אבער על כל פנים מאי הוי עלה? פרעגט די גמרא למעשה וואס טוט זיך מיט די איבעיא פון רמי בר חמא? דארט ווי איז דא א קנעכט מיט א כתובת קעקע אויף זיין הענט וואס איז דא א גט אויף זיין הענט סאיז נישט קיין כתב שיכול להזדייף און די קנעכט איז ביי די פרוי איז א ראיה פון דעם אז די קנעכט איז ביי די פרוי אז די פרוי האט טאקע געקריגן די קנעכט פון איר מאן אדער אפשר ניין אפשר זאגט מען אז די קנעכט האט אריינשפאצירט צום פרוי סאיז נישט קיין ראיה אז די פרוי דרייט זיך מיט די קנעכט ענטפערט די גמרא תא שמע דאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה ריש לקיש האט געזאגט אז גודרות דאס איז בהמות האבן נישט קיין חזקה, פשט, א מענטש האט א חפץ אין זיין הענט, איז א חזקה אז ס'איז זיינס, אפילו א חפץ וואס כ'ווייס קלאר איז נעכטן געווען יענעמ'ס, אבער טאמער יעצט ליגט עס ביי א צווייטן, איז די חזקה איז אז יענער האט עס אוועקגעגעבן אדער יענער האט עס פארקויפט, ווייל ס'איז דא א חזקה כל מה שתחת יד אדם שלו הוא, יעדע זאך וואס ליגט ביי א מענטש, איז א חזקה אז ס'איז זיינס, איי איך ווייס ס'איז נעכטן געווען א צווייטנס, שוין, יענער האט עס איבערגעגעבן. אבער דאס איז אלץ ביי חפצים, ביי בהמות זאגט ריש לקיש איז נישטא אזא חזקה, ווייל קען זיין די בהמה האט אריינשפאצירט צו יענעם, און ממילא זאגט די גמרא די זעלבע זאך ביי א קנעכט, קען זיין די קנעכט האט אריינשפאצירט צום פרוי, פשט, מ'איז פושט דעם ספק אז ס'איז טאקע נישט קיין ראיה פון דעם אז די קנעכט איז יעצט ביי די פרוי, ס'מוז נישט זיין די מאן האט עס איבערגעגעבן, נאר ס'קען זיין די קנעכט האט שפאצירט צו די פרוי, און ממילא דאס אז די פרוי האט יעצט די קנעכט איז נאכנישט קיין ראיה אז די מאן האט איבערגעגעבן דאס גט צום פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט אן איבעיא, היו מוחזקין בטבלא שהיא שלה, וגט כתוב עליה, והרי היא יוצאה מתחת ידו מהו מי אמרינן אקנויי אקניתה ליה או דילמא אשה לא ידעה לאקנויי פשט אזוי ס'דא א טבלה א שטיקל האלץ וואס איז געווען א חזקה אז ס'האט באלאנגט פארן פרוי יעדער ווייסט אז דער שטיקל האלץ איז די פרוי'ס יעצט זעהט מען דעם שטיקל האלץ ביי די מאן און אויף דעם שטיקל האלץ שטייט א גט און די מאן קומט אין בית דין אריין און ער וויל אפגט'ן זיין פרוי מיט דעם שטיקל האלץ, איז די שאלה איז צי ס'איז טאקע די מאן'ס פשט, דאס איז קלאר אז די פרוי האט געגעבן דעם האלץ פאר'ן מאן די מאן זאל שרייבן אויף דעם די גט, די שאלה איז אבער ווי ווייט האט זי געגעבן די האלץ פאר די מאן, צי זאגט מען אז די פרוי ווייסט זייער גוט אז א גט מוז באלאנגען פאר'ן מאן פשט מען קען נישט איבערגעבן א גט פאר'ן פרוי טאמער די פאפיר באלאנגט צום פרוי, ס'קען נאר ארבעטן טאמער די פאפיר באלאנגט פאר'ן מאן, און ממילא דא פון איין זייט קען מען זאגן אז די פרוי האט דאס געוואוסט און ממילא האט זי אוועקגעגעבן אינגאנצן בלב שלם די גאנצע שטיקל האלץ פאר'ן מאן, און די מאן געבט יעצט צוריק די האלץ פארן פרוי. פון די צווייטע צד קען מען זאגן ניין די פרוי איז נישט אזא בקי און מילא זי האט נישט אוועק געגעבן באמת די האלץ זי האט עס נאר פארבארגט איז אויב אזוי איז די גט נישט קיין גוטע גט ווייל די גט דארף געשריבן ווערן אויף זיינס א שטיקל האלץ אויף זיינס א פאפיר נישט אויף א זאך וואס באלאנגט פארן פרוי. אמר אביי איז אביי וויל פושט זיין די ספק תא שמע פון א משנה אין עדיות די משנה זאגט דארט אף הוא העיד אויך ער האט עדות געזאגט רש"י זאגט הוא גייט ארויף אויף רבי יודא בן בבא אנדערע מפרשים צייכן צו אז ס'איז רבי חנינא סגן הכהנים עכ"פ זאגט דארט די משנה על כפר קטן שהיה בצד ירושלים אז ס'איז געווען א דערפל לעבן ירושלים והיה בו זקן אחד און ס'איז געווען דארט אן עלטערע איד א תלמיד חכם והיה מלווה לכל בני הכפר ער פלעגט פארבארגן פאר די גאנצע שטאט געלט וכותב בכתב ידו ואחרים חותמין ובא מעשה לפני חכמים והכשירו פשט דער איד האט פארבארגט געלט פאר יעדעם וואס האט ער געטון ער אליין האט צוגעגרייט די שטרות, נארמאל וויאזוי גייט עס, איינער פארבארגט פאר א צווייטן ס'דא א מלווה מיט א לווה, די לווה גרייט צו א שטר און געבט עס פארן מלווה, דא איז אנדערש געווען, דא די מלווה, די אלטע איד, ער האט צוגעגרייט די שטרות, ער האט עס געגעבן פארן לווה, די לווה האט עס געחתמעט און צוריק געגעבן צום מלווה, איז די שאלה געווען צו אזעלכע שטרות זענען גוטע שטרות צו נישט, איז די חכמים האבן געזאגט יא, ס'איז א גוטן שטר, איי ואמאי, הא בעינן ספר מקנה וליכא, אין פסוק שטייט ואקח את ספר המקנה, וואס פון דארט דרש'נט מען אז ווען מען פארקויפט עפעס, איז די שטר וואס מען פארקויפט מיט דעם דארף זיין פון די מקנה, די זעלבע זאך ביי א הלוואה, דארף די שטר זיין פונעם לווה, איז דא הערשט די שטר איז נישט פונעם לווה, די שטר איז דאך פונעם מלווה, ווי אזוי פועל'ט אזא שטר, אלא לאו משום דאמרינן אקנויי מקנה ליה, נאר וואס דען, די סיבה וואס חזל האבן מכשיר געווען די שטר איז אוודאי ווייל מען זאגט אז דער אלטע איד האט עס מקנה געווען פארן לווה און דער לווה האט עס צוריק געגעבן צום אלטן איד, איז לכאורה די זעלבע זאך דא, די פרוי האט אוודאי מקנה געווען דאס שטיקל האלץ פארן מאן, און יעצט געט דער מאן צוריק די גט, איז לכאורה האט מען פושט געווען די ספק, אמר רבא, זאגט רבא מאי קושיא, פשט, ניין, ס'איז נישט קיין ראיה פון די משנה גארנישט, פארוואס? ווייל דילמא זקן שאני דידע לאקנויי, היות וואס מ'רעדט דא פון א זקן א תלמיד חכם, ער האט געוואוסט אז די איינציגסטע וועג די שטר וועט פועל'ן איז טאמער ער איז עס מקנה, אבער ביי די פרוי, מהיכא תיתי אז זי האט דאס געוואוסט, קען זיין, זי האט נאר פארבארגט די שטיקל האלץ. אלא אמר רבא ממילא ברענגט רבא א צווייטע ראיה מהכא, שטייט. אין א משנה די משנה זאגט בבא בתרא ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין פשט דארט רעדט זיך פון א ערב א ערב טייטש איינער וואס נעמט זיך אונטער אז טאמער די לווה וועט נישט באצאלן וועט ער באצאלן יעצט אזוי ווי מען האט שוין געזען טאמער איינער פארבארגט פאר א צווייטן געלט און ס'איז נישט דא קיין שטר קען מען נאר גובה זיין פון נכסים בני חורין טאמער ס'איז דא א שטר קען מען אויך גובה זיין מנכסים משועבדים פארוואס ווייל א שטר האט א קול, איז היות די שטר האט א קול, ווייסט יעדער, די גאנצע שטאט האלט מיט, אז די לווה איז שולדיג געלט פארן מלווה, און מילא העט קיינער נישט קויפן נכסים פונעם לווה, ווייל מען ווייסט זייער גוט אז טאמער העסט קויפן פונעם לווה נכסים מארגן העט די מלווה עס צונעמען, איז פארדעם היות ס'איז דא א קול, ווערן אלע נכסים פונעם לווה משועבד צום מלווה, קיינער קען נישט קומען מיט א טענה כ'האב נישט געוואוסט, ווייל ס'איז דא א קול, האסט געדארפט וויסן אז פון די לווה קויפט מען נישט קיין נכסים. יעצט דא אין די משנה רעדט זיך אז ס'איז געווען א הלוואה, א מלווה, א לוה, ס'איז געווען א שטר, עדים האבן גע'חתמ'עט אויף דעם ס'איז ארויס א קול, און נאכדעם איז געקומען א ערב, און די ערב האט זיך אונטערגענומען ערבות, איז די דין איז, אז טאמער די ערב איז געקומען שפעטער, וויאזוי וויאזוי קומט צו א ערב נאך ס'איז שוין געווען דא א געשעפט, פשט שוין דא דא א מלווה, שוין דא דא א לוה, מ'האט שוין אלץ אפגעמאכט, מ'האט שוין פארבארגט, מ'האט שוין געמאכט א שטר, ווי קומט דא א ערב אריין אין די בילד? איז די וועג ווי דאס ארבעט איז, די מלווה נעמט די שטר, ער געבט עס פארן ערב, די ערב שרייבט צו צום שטר אז ער איז זיך מתחייב דא בערבות אז טאמער די לוה וועט נישט צאלן וועט ער באצאלן, איז מיט דעם וואס ער געבט שפעטער צוריק די שטר, איז נעמט ער זיך אונטער די ערבות, דאס איז די קנין אז ער נעמט זיך אונטער ערבות איז פארשטייט זיך ס'גייט אן א שעבוד פשט מען קען נישט שפעטער גובה זיין פונעם ערב פון נכסים משעבודים ווייל אויף די חלק איז נישט געווען קיין קול דאס אז די ערב האט שפעטער צוגעשריבן א שורה אויף דעם איז נישט דא קיין קול ווייל די עדים האבן נישט גע'חתמ'עט אויף דעם אבער עכ"פ אזא סארט ערבות העלפט. יעצט וויאזוי ארבעט אזא סארט ערבות פשט סדארף דאך דא זיין א קנין האבן מיר געשמועסט די מלווה געט אים די שטר און שפעטער געט ער עס צוריק איז זעהן מיר דא אז ווען די מלווה געט אים די שטר געט ער עס בלב שלם מען געבט אינגאנצן אוועק די שטר ווייל אז נישט וואלט דאך נישט גע'פועל'ט דא די קנין, איז לכאורה קען מען א ראיה ברענגען צו אונז אויכעט אז ווען די פרוי געבט דעם האלץ פארן מאן געבט זי עס אויך בלב שלם זי געבט עס אינגאנצן אוועק און ממילא הייסט די גט א גוטע גט. אמר רב אשי, זאגט רב אשי ניין ס'איז נישט קיין ראיה מאי קושיא, דילמא גברא שאני דידע לאקנויי, פשט דארט רעדט זיך ביי א מאן, א מאן ווייסט וויאזוי קנינים ארבעטן, איז דארט טאקע האט די מלוה געגעבן פארן ערב די שטר מיט א גאנצע קנין אבער דא אז מען רעדט פון א פרוי קען זיין א פרוי ווייסט נישט, איז קען זיין די פרוי האט נישט באמת מקנה געווען דאס האלץ פארן מאן, אלא אמר רב אשי ממילא ברענגט רב אשי אן אנדערע ראיה מהכא פון אן אנדערע משנה, די משנה זאגט, און די משנה סיי ביי אונז אין גיטין סיי אין עדיות, זאגט די משנה, אשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו, שאין קיום הגט אלא בחותמיו, פשט, נארמאל ווער שרייבט די גט? די מאן, פשט די פאפיר באלאנגט פארן מאן. ווער שרייבט א שובר? שובר, דאס איז נאכדעם וואס די מאן באצאלט כתובה געלט פארן פרוי, געבט די פרוי א שובר פארן מאן א קבלה אז זי האט עס טאקע באקומען. ווער שרייבט א שובר? נארמאל די פרוי. איז די משנה זאגט אז א פרוי קען שרייבן א גט אויף איהר'ס א קלף, און א מאן קען שרייבן א שובר אויף זיינס א קלף, און שפעטער געבט די פרוי איבער דעם גט פארן מאן, די מאן געבט עס צוריק, און די זעלבע זאך פארקערט, די מאן געבט די שובר פאר די פרוי, די פרוי געבט עס צוריק. פארוואס זאגט די משנה שאין קיום הגט אלא בחותמיו? פשט, ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ביי אזא אופן העלפט עס נישט, ווייל קען זיין אז די פרוי שרייבט די גט קען זיין זי וועט אריינשרייבן דארט כל מיני תנאים וואס ס'איז נישט ניחא פארן מאן די זעלבע זאך פארקערט טאמער די מאן וועט שרייבן די שובר קען זיין ער וועט שרייבן דארט כל מיני פאלשע זאכן אבער זאגט די משנה אויף דעם דארף מען נישט חושש זיין ווייל היות ס'איז דא חתימות אויפן גט איז די חותמים די עדים וועלן שוין זיכער מאכן אז אלעס וואס שטייט דא איז כשורה און אז קיינער האט נישט דא אריינגערוקט זאכן אבער עכ"פ דא זעט מען אז א פרוי קען שרייבן א גט אויף א אייגענע פאפיר און דאס איבערגעבן פארן מאן און מען איז נישט חושש אז די פרוי האט עס נישט איבערגעגעבן בלב שלם אז זי האט עס נישט מקנה געווען, און זעלבע זאך פארקערט זעהן מיר אז א פרוי ווען זי איז מקנה א גט פארן מאן געט זי אוועק די זאך בלב שלם פשט זי איז עס מקנה אינגאנצן, איז די זעלבע זאך טאקע ביי א שטיקל האלץ וואס האט באלאנגט פארן פרוי טאמער זי האט עס געגעבן פארן מאן, די מאן האט געשריבן אויף דעם א גט, אוודאי האט זי עס אוועקגעגעבן אינגאנצן און די גט איז א כשר'ע גט.